בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף ק"ט, מיר הייבן אן דף ק"ח עמוד ב' אונטן תני רבנן, זאגט די הייליגע גמרא, תני רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, הכל חייבין בארבע כוסות הללו, אלע זענען מחיוב מיט די ד' כוסות, אחד אנשים ואחד נשים ואחד תינוקות, סיי מענער סיי פרויען און סיי תינוקות, און ווי דער רשבם איז מסביר ווייל תינוקות זענען דאך אויך אויסגעלייזט געווארן פון מצרים ממילא יעדער מחיוב, זאגט אבער די ברייתא אמר רבי יהודה האט רבי יהודה געזאגט וכי מה תועלת יש לתינוקות ביין, וואס טייטש וואסערע תועלת איז דא דערין אז תינוקות זאלן טרינקען וויין, ווי דער רשבם איז מסביר זענען דאך פטור מן המצוות, נאר וואס דען, אלא נאר זאגט די ברייתא מחלקין להן קליות ואגוזים בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו. ס'טייטש אז אוודאי געבט מען זיי נישט קיין וויין, ווייל די גאנצע ענין בעצם וואס די ברייתא האט דא דערמאנט אז מען געבט פאר די תינוקות וויין איז נישט אוודאי ווייל זיי זענען מחויב מיט ד' כוסות ווייל תינוקות זענען גארנישט מחויב, נאר דער ענין איז זיי משמח צו זיין, זיי צו האלטן אויף, זאלן פרעגן די מה נשתנה, און ממילא פאר דעם זאגט רבי יהודה מען געבט זיי אוודאי נישט קיין וויין ווייל דאס האט גארנישט מיט זיי, דאס איז זיי נישט משמח, נאר מען געבט זיי קליות, קליות דאס איז אלטע חיטן, און אויכעט ווי דער רשבם איז מסביר ווייל נייע די חדש די ערשטע נאכט פון פסח טאר מען דאך נישט קיין נייע חיטן, נאר מען נעמט אלטע חיטן וואס מען באקט מען בראט אפ ס'איז זיס אזוי און מען געט עס פאר די תינוקות וואס דאס האלט זיי אויף ווייל זיי שפילן זיך מיט דעם און ס'איז גאר געשמאק פאר זיי און ממילא מאכט עס די סדר געשמאק פאר זיי אזוי וועלן זיי זיין אויף צו פרעגן די מה נשתנה זאגט די ברייתא אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזים לתינוקות בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו אז טאקע רבי עקיבא האט זיך אזוי געפירט, ער האט געטיילט קליות און אגוזים ניסלעך פאר די קינדער, כדי זיי זאלן אויפזיין ביים סדר און פרעגן די שאלות, זאגט די גמרא תניא, רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר האט געזאגט חוטפין מצות בליל פסחים בשביל תינוקות שלא ישנו, מען כאפט מצות פסח ביינאכט ביים סדר, כדי די תינוקות זאלן נישט איינשלאפן, וואס טייטש מען כאפט מצות? איז דא כמה וכמה פשטים דא, סיי אין רש"י סיי אין די רשבם און אין אנדערע ראשונים, איז איין פשט פון דעם איז אז מען כאפט מצות טייטש מען טראגט ארויס די מצות אינמיטן די סדר אז די תינוקות זאלן טאקע פרעגן וואס גייט דא פאר וואס טוט זיך אזוי וועלן זיי נישט איינשלאפן, נאך א פשט איז אז מען עסט עס טאקע גאר שנעל כדי מען זאל זיך צויאגן די תינוקות זאלן נישט איינשלאפן, נאך א פשט איז אז מען נעמט עס צו פון די תינוקות טייטש מען כאפט עס אוועק פון זיי ווייל אז מען האט צו א פולע מאגן מען עסט צופיל מצה שלאפט מען איין און ממילא נעמט מען עס צו פון זיי, אנדערע ראשונים זאגן אז מען כאפט טאקע איינער פון צווייטן פון דריטן ס'טוט זיך א כאפעריי פון מצות, כדי טאקע עס זאל זיין לעבעדיג די תינוקות זאלן נישט איינשלאפן, און פון דא איז טאקע דער מנהג אז מען גנב'עט די אפיקומן, על כל פנים, זאגט די גמרא ווייטער תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אמרו עליו על רבי עקיבא אז אויף רבי עקיבא האט מען געזאגט מימיו לא אמר הגיע העת לעמוד בבית מדרש, ער האט קיינמאל נישט אויסגערופן אין בית מדרש אז עס איז געקומען די צייט אהיים צו גיין נאר אלעמאל געלאזט יעדער זיצן אין בית מדרש, חוץ מערבי פסחים וערב יום כיפורים, חוץ ערב פסח און ערב יום כיפור, איז אזוי, בערב פסח, בשביל תינוקות כדי שלא ישנו, וואס טייטש אז די תינוקות זאלן נישט איינשלאפן, און ווי די רשבם איז מסביר, אדער פשט אז ער האט זיי אהיים געשיקט פרי, די תלמידים האט ער אוועק געשיקט ערב פסח נאך אינמיטן טאג זאלן קענען לייגן די קינדער שלאפן, די קינדער זאלן קענען זיין אויף ביים סדר, נאך א פשט זאגט די רשבם האט זיי אהיים געשיקט פרי כדי מ'זאל אנהייבן די סדר פרי טאקע, און בערב יום הכיפורים כדי שיאכילו את בניהם, צו פיטערן די קינדער און די משפחה פארן תענית. זאל זיין א געהעריגע סעודת המפסקת מ'זאל נישט אריינקומען אין יום כיפור הונגעריגערהייט, זאגט אונז די גמרא ווייטער תנו רבנן האבן געלערנט א ברייתא, חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל, א מענטש איז מחיוב צו משמח זיין זיין קינדער און זיין שטוב, לכבוד יום טוב, וואס ביי די שלש רגלים רעדט מען דא, שנאמר וואס שטייט אין פסוק ושמחת בחגך, און דער פסוק איז ממשיך דארט אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך, ממילא דארף מען יעדעם משמח זיין במה משמחם, וויאזוי איז מען זיי משמח? ביין, מיט וויין. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך און ער זאגט אנשים בראוי להם ונשים בראוי להן, יעדער איינער מיט זיין סארט זאך וואס איז אים משמח, אנשים בראוי להם ביין, מענער איז מען משמח מיט וויין, ונשים במאי, ווי אזוי איז מען משמח נשים, איז תני רב יוסף, רב יוסף האט געלערנט אין א ברייתא בבבל בבגדי צבעונין, אין בבל די פרויען גייען נארמאל קאלירטע בגדים, איז מען קויפט זיי קאלירטע בגדים, דאס איז משמח בארץ ישראל, בבגדי פשתן מגוהצין, ס'הייסט אין ארץ ישראל זענען די פרויען געגאנגען מיט פשתנדיגע בגדים און זיי אויסגעביגלט, אזוי האט מען זיי משמח געווען. זאגט די גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רבי יהודה בן בתירא אומר בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר ווען בית המקדש איז געשטאנען איז שמחה אמת'ע שמחה קומט נאר פון פלייש אזוי ווי שטייט אין פסוק שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלקיך זעהן מיר די פלייש פון די קרבנות דאס איז משמח ועכשיו שאין בית המקדש קיים ס'איז נישט דא קיין בית המקדש און מ'ברענגט נישט קיין קרבנות אין שמחה אלא ביין איז שמחה קומט נאר פון וויין שנאמר ווי שטייט אין פסוק ויין ישמח לבב אנוש זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יצחק האט רבי יצחק געזאגט קסתא דמורייסא דהוה בציפורי די מידה פון מורייסא מורייסא איז א מורייס איז אזא סארט מאכל וואס מען מישט אויס וואסער מיט זאלץ און פעטנס פון פיש און מען טונקט איין אין דעם ברויט, איז דאס פלעגט מען לייגן אין אזא שפעציעלע כלי, איז דער כלי פון ציפורי היא הות כמין לוגא דמקדשא, דאס איז אזוי גרויס ווי די לוג פון די בית המקדש, ובה משערין רביעית של פסח, און מיט די כלי קען מען זיך אויסמעסטן א רביעית הלוג פאר די ד' כוסות פון פסח, ס'טייטש ווי גרויס איז דאס די רביעית וואס מען דארף דאך האבן א רביעית הלוג איז ווי גרויס איז די לוג, נעמט מען דער כלי פון ציפורי, דאס איז פונקט א לוג, מען צוטיילט עס אויף פיר, דאס איז די רביעית וואס מען דארף האבן אויף די ד' כוסות, אמר רבי יוחנן, האט ר' יוחנן געזאגט, תמנייתא קדמייתא דהוה בטבריה, די אמאליגע תמנייתא, תמנייתא איז אזא סארט כלי וואס האלט אין אים א געוויסע מידה, איז די אלטע, עס איז געווען צוויי מיני תמנייתא, עס איז געווען א אלטע און א נייע, די אלטע פון טבריה, הוות יתירה על דא ריבעא, ובה משערן רביעית של פסח, ס'טייטש די אלטע איז גרעסער פון די נייע, טאקע מיט א רביעית, מיט א פערטל לוג, און במילא נעמט מען די אלטע כלי, מען פילט עס אן, מען גיסט עס אריין אין די נייע כלי, די אלטע איז דאך גרעסער פונעם נייען מיט א רביעית, איז דאס וואס בלייבט איבער אין דעם אלטן דאס איז פונקט גרויס א רביעית, און ממילא דאס איז די שיעור פון רביעית וואס מען דארף האבן אויף ד' כוסות. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, רביעית של תורה, די רביעית וואס ווערט דערמאנט אין כמה וכמה פלעצער אין די תורה, און דער רשב"ם ברענגט דא דוגמאות, א רביעית פון א נזיר א נזיר טאר דאך נישט טרינקען וויין, א רביעית וואס דאס איז הלכה למשה מסיני, דאס איז איין פלאץ וואו מען טרעפט רביעית אין די תורה, א רביעית דם וואס קומט פון א מת אדער פון צוויי מתים אז ס'איז מטמא, ס'איז נאך א רביעית וואס מ'טרעפט אין די תורה, די רקיקי נזיר, די מנחה וואס די נזיר האט געברענגט דארף מען אנשמירן מיט א רביעית אויל, איז נאך א רביעית וואס מ'זעט אין די תורה, על כל פנים די אלע רביעית'ן וואס שטייט אין די תורה, איז ווי גרויס איז דאס א רביעית? דאס איז אצבעיים על אצבעיים, ברום אצבעיים וחצי אצבע וחומש אצבע, וואס טייטשט די שטח פון א רביעית, רביעית איז דאך א שטח, ס'איז נישט קיין וואג, ס'איז א שטח, ווי גרויס איז די שטח? צוויי אצבעות אויף צוויי אצבעות, וואס טייטש אז מען נעמט א קליינע קאסטן וואס איז לאנג צוויי אצבעות, ברייט צוויי אצבעות, און די הייעך איז צוויי אצבעות מיט א האלבע אצבע מיט א פיפטל אצבע, דאס איז א רביעית. גייט יעצט מוכיח זיין א ראיה אז דאס איז טאקע א רביעית, כדתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ורחץ במים את כל בשרו לגבי איינער וואס איז ארויס פון אים שכבת זרע אז ער דארף זיך וואשן במים, און שטייט דארט בשרו, דרש'ט מען פון דעם שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים, אז די פלייש, זיין אייגענע פלייש דארף צורירן די וואסער עס טאר נישט זיין קיין חציצה. במים, פון במים לערנט מען ארויס אז ס'דארף זיין במי מקווה, אין א מי מקווה, וואס טייטש שטייט נישט במים ווי די רשב"ם איז מסביר שטייט במים כאילו וואלט געשטאנען בהמים מיט די היי הידיעה, ס'טייטש א מקווה דאס איז א גריב וואס איז אריינגעפאלן אין דארט רעגן וואסער, נישט מים שאובין וואס מ'האט גענומען מיט א כלי און אויפגעשעפט, נאר עס דארף זיין צוזאמגענומענע וואסער א מקווה. את כל בשרו, וואס לערנט מען פון את כל בשרו? מים שכל גופו עולה בהן, אז ס'דארף זיין גענוג וואסער זאל אים צודעקן דאס גאנצע קאפ, וכמה הן, ווי גרויס איז די מקווה, ס'טייטש וויפיל וואסער דארף מען האבן ס'זאל צודעקן א נארמאלע מענטש וואס איז נארמאל ברייט און הויעך, וויפיל וואסער דארף מען האבן, דארף מען האבן, אמה על אמה ברום שלש אמות, א אמה אויף אן אמה, וואס טייטש טאמער מ'האט א גרוב וואס איז לאנג א אמה ברייט א אמה, און הויעך דריי אמות, וואס דאס איז בעצם די הייעך און די ברייט פון א נארמאלע מענטש, א מענטש איז נארמאל ברייט א אמה און הויעך דריי אמות, איז ער טאמער וועט אריינגיין אין די גרוב די וואסער וועט זיך אביסל הייבן די מענטש וועט זיך אביסל בייגן וועט עס אים צודעקן דאס גאנצע קאפ דאס איז די שיעור פון א מקווה ושיערו חכמים און חכמים האבן משער געווען שיעור מי מקווה ארבעים סאה אז דאס איז פערציג סאה און במילא מיט די חשבון ווייס מען אז א רביעית הלוג איז צוויי פינגערס צוויי אצבעות אויף צוויי אצבעות און די הייעך איז צוויי אצבעות מיט א האלבע אצבע מיט א פיפטל אצבע, וואס איז די חשבון? איז רש"י מאכט דא א קאמפליצירטע חשבון וואס מ'עט אויסשמועסן אין א מינוט אבער קודם פשוט מאכן די חשבון אויף קורצן איז אז מ'זעהט דא א שיעור וואס איז א אמה אויף א אמה ברום שלש אמות דאס איז א מקווה וואס דאס איז פערציג סאה יעצט וויפיל אצבעות איז א אמה אויף א אמה וואס איז הויעך דריי אמות? יעדע אמה האט דאך אין זיך זעקס טפחים, יעדע טפח האט אין זיך פיר אצבעות, און ממילא קומט אויס אז יעדע אמה האט אין זיך פיר און צוואנציג אצבעות, קומט אויס א אמה אויף א אמה ברום שלש אמות, דאס איז פיר און צוואנציג אצבעות אויף פיר און צוואנציג אצבעות, וואס די הייעך איז צוויי און זיבעציג אצבעות, דאס איז די גרויסקייט פון די מקווה וואס גייט אריין אין דעם פערציג סאה. יעצט. פערציג סאה איז א חשבון אז מ'דארף מאכן א חשבון וויפיל רביעית'ן גייט אריין אין פערציג סאה, איז יעדע סאה איז זעקס קב, יעדע קב איז פיר לוג, און יעדע לוג איז פיר רביעית'ן, קומט אויס יעדע סאה האט אין זיך זעקס און נײַנציק רביעית הלוגס, קומט אויס אז א מקוה פון פערציג סאה איז דרײַ טויזנט אַכט הונדערט און פֿערציק רביעית'ן, איז נאכאמאל, יעדע מקוה איז פֿיר און צוואַנציק אצבעות אויף פֿיר און צוואַנציק אצבעות און די הייעך איז צוויי און זיבעציק אצבעות, און ממילא מ'עט מאכן די חשבון פֿיר און צוואַנציק מאל פֿיר און צוואַנציק מאל צוויי און זיבעציק איז איין און פֿערציק טויזנט פֿיר הונדערט צוויי און זיבעציק אצבעות מעוקבות, וואס טייטש סקווערד אצבעות, וואס אין די שטח גייט אריין פֿערציק סאה וואס דאס איז דרײַ טויזנט אַכט הונדערט און פֿערציק רביעית'ן, און ממילא אז מ'עט יעצט וועלן מאכן א חשבון ווי גרויס איז די שטח וואס אין דעם גייט אריין איין רביעית, האמער דאך דא דרײַ טויזנט אַכט הונדערט פֿערציק רביעות'ן. דארף מען צעטיילן די מספר אויף דרײַ טויזנט אַכט הונדערט און פֿערציק, ממילא נעמט מען די איין און פֿערציק טויזנט פֿיר הונדערט צוויי און זיבעציק אצבעות, מען צעטיילט עס אויף די דרײַ טויזנט אַכט הונדערט און פֿערציק רביעית'ן, קומט אויס יעדע רביעית גייט אריין אין א שטח וואס איז גרויס צען פוינט אַכט, צען נקודה אַכט, אצבעות מעוקבות, סקווערד אצבעות, וואס דאס איז בעצם צוויי אצבעות אויף צוויי אצבעות, אין די הייעך פון צוויי פוינט זיבן אצבעות וואס טייטש צוויי מיט א האלב מיט נאך א פיפטל וואס דאס איז די חשבון וואס מ'האט פריערט געזעהן די חשבון פון א רביעית הלוג דאס איז פשוט די חשבון איז רש"י און די רשב"ם צוטיילן עס אביסל אנדערש וואס טייטש צונעמען די חשבון אויף פיצי פיצלעך און זיי מאכן חשבון אזוי א מקווה האמיר דאך געזעהן איז א אמה על אמה ברום שלש אמות, וואס וויפיל גייט אריין אין אזא סארט מקווה? פֿערציק סאה. יעצט, רש"י און די רשב"ם, וועמיר זעהן, גייען יעצט צוטיילן און צונעמען די מקווה אויף פיצי פיצלעך, ביז ס'עט נאר איבערבלייבן צוויי אצבעות אויף צוויי אצבעות, וואס איז הויעך צוויי אצבעות מיט א האלב מיט א פיפטל, און מ'עט זעהן טאקע ס'גייט דארט אריין פונקט א רביעית. איז גייען מיר נעמען די גרויסע מקווה, וואס איז לאנג א אמה ברייט א אמה און הויעך דריי אמות, און מ'גייט אנהייבן שניידן פון דעם שטיקער, און זעהן וויפיל גייט אריין, נאך יעדע מאל וואס מען שניידט עס, איז קודם אזוי, אונז האמיר דא א גריב א מקווה וואס איז לאנג א אמה, ברייט א אמה, און הויעך דריי אמות, און ס'גייט אריין אין דעם פֿערציק סאה, וואס אויף טפחים, וויפיל איז דאס, לאמיר נישט רעדן פון אמות, לאמיר רעדן אויף טפחים, א יעדע אמה האט דאך אין זיך זעקס טפחים, קומט אויס די מקווה איז לאנג זעקס טפחים, ברייט זעקס טפחים, און הויעך אַכצן טפחים, און ס'ליגט אין דעם פֿערציק סאה איז די ערשטע זאַך וואָס מ'גייט טאָן איז מ'גייט נעמען אַ זעכצנסטל פֿון דעם, וואָס טײַטש מ'גייט צעטיילן אַלעס אויף זעכצן און מ'גייט נעמען אַ זעכצנסטל פֿון דעם, איז אַ זעכצנסטל פֿון די הייך, אַ זעכצנסטל פֿון די סאה וואָס גייט אַרײַן דאָ. די לענג און די ברייט העט מען נישט צורירן, די לענג און די ברייט העלן בלײַבן זעקס טפֿחים, פֿון די הייך העט מען אָנהייבן שניידן דאָ. איז קודם לאָמיר שניידן די הייך דאָ פֿון די מקווה, די הייך פֿון די מקווה איז געווען אַכצן טפֿחים, מ'נעמט פֿון דעם אַ זעכצנסטל, איז איינס מיט אַ אַכטל טפֿח, אַזוי פֿיל אַז מ'נעמט אַ זעכצנסטל פֿון אַכצן, איז איינס מיט א אכטל וואס דאס איז בעצם פיר מיט א האלב אצבעות, און מען וועט נעמען פערציג סא, וואס פריער איז געווען פערציג סא וואסער אין דעם, מען צעטיילט עס אויך מען נעמט פון דעם א זעכצענסטל, א זעכצענסטל פון פערציג איז צוויי מיט א האלב סא, ס'טייטש יעצט האמיר דא א מקווה למעשה וואס איז לאנג זעקס טפחים ברייט זעקס טפחים הויעך פיר מיט א האלב אצבעות, און ס'גייט אריין אין דעם צוויי מיט א האלב סא, יעצט גייט מען צעטיילן דעם מקווה אויף פינף קלענערע מקוואות, מען וועט נישט נעמען א פיפטל, נאר מען וועט עס צעטיילן אויף פינף, און מען וועט זען וויפיל גייט אריין אין יעדעס איינס פון די פינף קליינטשיגע מקוואות, און נאכדעם וועט מען זען גייט מען אראפנעמען צוויי פון די פינף, כאטש צוויי פיפטל גייט מען אראפנעמען, קודם לאמיר עס צעטיילן אויף פינף, אונז האמיר דא א מקווה למעשה וואס איז הויעך פֿיר מיט א האלב אצבעות, מען צעטיילט עס אויף פינף, האמיר דא פינף מקוואות וואס יעדע מקווה איז הויעך פֿיר מיט א האלב פיפטל אצבעות, ס'הייסט ביז יעצט האט מען געהאט פֿיר מיט א האלב גאנצע אצבעות, יעצט מען צוטיילט עס אויף פֿינף איז יעדע איינס האט פֿיר מיט א האלב פיפטל אצבעות, די לענג און די ברייטע איז נאכאלץ די זעלבע זעקס טפחים אויף זעקס טפחים, יעצט די מקווה יעדע מקווה האמיר עס צוטיילט אויף פֿינף דארף מען אויך צוטיילן וויפיל וואסער איז געווען אין דעם, ביז יעצט איז געווען אין דעם צוויי מיט א האלב סאה וואסער, יעדע מקווה וואס מען האט יעצט צוטיילט אויף פֿינף האט יעצט א האלבע סאה וואסער אין זיך, סטייטש צוויי מיט א האלב סאה צוטיילט אויף פֿינף איז פֿינף מאל א האלבע סאה, יעדע מקווה'לע האט יעצט אין זיך א האלבע סאה, יעצט לאמיר אראפנעמען צוויי חלקים פון די פינף, אונז האבן מיר דא קודם כל לאמיר אראפנעמען צוויי חלקים פון די סאות פון די וואסער וואס ליגט דא, האבן מיר דא פינף מקוואות האבן מיר געשמועסט וואס אין יעדע מקווה ליגט א האלבע סאה, לאמיר אראפנעמען צוויי פשט אונז האבן אונז זעמיר איבערגעבליבן מיט דריי מקוואות וואס יעדע מקווה האט אין זיך א האלבע סאה, צוזאמען איז דאס איינס מיט א האלב סאה, איינס מיט א האלב סאה וואסער איז אונז געבליבן דא, איינס מיט א האלב סאה פערצופאל איז זעקס און דרײַסיק ליג, דאס איז מיט די סאות, יעצט וויפיל בלייבט אונז איבער אויף די מידות, וואס טייטש אויף די אצבעות, אונז האמיר געהאט דא פינף מקוואות וואס יעדעס איינס איז לאנג זעקס טפחים ברייט זעקס טפחים און הויעך פיר מיט א האלב פיפטל אצבעות, ס'איז אונז נאר געבליבן דריי אזעלכע מקוואות, פון די דריי מקוואות דריי מאל פיר מיט א האלב פיפטלעך איז פונקט צוויי אצבעות מיט א האלבע אצבע מיט א פיפטל אצבע, קומט אויס למעשה אונז האמיר יעצט א מקווה וואס איז לאנג זעקס טפחים, ברייט זעקס טפחים, און הויעך צוויי אצבעות מיט א האלבע אצבע מיט א פיפטל אצבע, וואס אין דעם מקווה ליגט זעקס און דרײַסיק ליג וואסער, יעצט גייט מען צוטיילן, דארף מען נישט אזא לאנגע און א ברייטע מקווה, מ'עט עס צוטיילן אויף זעקס און דרײַסיק, איז קודם כל לאמיר צוטיילן די וואסער אויף זעקס און דרײַסיק, אונז האבן געהאט זעקס און דרײַסיק ליג וואסער, בלייבט יעצט נאר איין ליג וואסער, און אנשטאט זאל זיין לאנג זעקס טפחים און ברייט זעקס טפחים, איז דער נייער מקווה וואס מען האט גענומען א זעקס און דרייסיגסטל פון דעם איז לאנג א טפח און ברייט א טפח, יעצט נעמט מען די מקווה און מען צוטיילט עס אויף פֿיר, מען נעמט א פערטל פון דעם, און מילא א פערטל פון דעם איז פונקט א האלבע טפח אויף א האלבע טפח, וואס א האלבע טפח איז צוויי אצבעות, און פון די ליג וואס אונז האבן געהאט בלייבט איבער א רביעית א ליג, קומט אויס דער מקווה איז ברייט צוויי אצבעות, לאנג צוויי אצבעות, הויעך צוויי אצבעות מיט א האלבע אצבע מיט א פיפטל אצבע, און ס'גייט אריין אין דעם פונקט א רביעית א ליג, וואס דאס איז טאקע די שיעור וואס מען האט פריערט געזען, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט, אמר לי רבין בר חיננא, רבין בר חיננא האט מיר געזאגט, אז שלחן של מקדש, די שלחן אינעם בית המקדש של פרקים הוה, מוז זיין אז עס איז געווען צוזאמגעשטעלט פון שטיקלעך, וואס טייטש די שלחן איז דאך געווען פיר פיס, וואס אויף דעם איז געווען א ברעט, יעצט די ברעט פונעם שולחן איז געווען לאנג צוויי אמות און ס'איז געווען ברייט איין אמה, און ווי די גמרא העט שוין מסביר זיין אז אין עזרה איז געווען א מקווה ווייל די שולחן הייסט דאך שולחן הטהור איז פשט ס'קען טמא ווערן טאמער ס'ווערט טמא די שולחן דארף מען עס טובל'ען און די גמרא פארשטייט אז די מקווה וואס איז געווען די עזרה איז אוודאי געווען די מינימום שבמינימום כדי ס'זאל נישט אויפנעמען פלאץ אין די עזרה און במילא די מקווה געווען ברייט אן אמה לאנג אן אמה און הויעך דריי אמות ווי מ'האט פריערט געזען און במילא טאמער די שולחן איז געווען פונקט ברייט אן אמה, קען מען נישט אריין לייגן א שולחן וואס איז ברייט אן אמה, אין א מקווה וואס איז ברייט אן אמה, ווייל ס'איז פונקט די זעלבע זאך, און ס'דארף זיין אביסל גרעסער די מקווה, און ממילא מוז זיין אז די שולחן איז געווען צוזאמגעשטעלט פון צוויי ברעטער, אז מ'האט עס געקענט צוטיילן אויף צוויי, און טובל'ען יעדע חלק באזונדער, און די זעלבע זאך די פיס, טובל'ען יעדע פיס באזונדער, ווייל דאי סלקא דעתך הדוקי הוה מיהדק, טאמער וועסט זאגן ס'איז געווען איין חלק, אמתא באמתא היכי מטבליה, און וויאזוי קען מען טובל'ען א אמה אריין אין א מקווה וואס איז ברייט אן אמה, ממילא קען נישט זיין, און פאר דעם איז מוכח אז ס'איז געווען צוזאמגעשטעלט פון ברעטער, זאגט אבער די גמרא וואס איז דאס שווער? מאי קשיא וואס איז שווער דילמא בים שעשה שלמה הוה מטביל ליה, קען זיין מ'האט עס טובל געווען אין די ים של שלמה, מ'וועט שוין זען וואס דאס איז, דתני רבי חייא, ים שעשה שלמה, מחזיק מאה וחמשים מקווה טהרה, אז די ים וואס שלמה המלך האט געמאכט, שלמה המלך האט געמאכט אזא סארט ים א ריזיגע מקווה אין בית המקדש וואס דארט האט מען זיך געקענט טובל'ען, וואס דאס האט געהאלטן אין זיך הונדערט און פֿופֿציק מקווה טהרות, מקווה טהרה איז פֿערציק סאה הונדערט פֿופֿציק מאל פֿערציק סאה איז א קיימא לן פון זעקס טויזנט סאה, ממילא אזא ריזיגע מקווה אוודאי האט מען יא געקענט טובל'ען די שולחן אפילו אז עס איז נישט געווען צוזאמגעשטעלט פון באזונדערע ברעטער, זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה ולא יפחתו לו מארבע אז מען דארף האבן ד' כוסות, זאגט אונז די גמרא די גמרא גייט יעצט רעדן פון זוגות ס'איז באקאנט אז טרינקען אדער עסן אדער טוהן עפעס אין זוגות אין פארן איז א סכנה ווייל שדים און מזיקים קענען שולט זיין אויף דעם, און ממילא פרעגט די גמרא היכי מתקני רבנן מידי דאתי בה לידי סכנה, ס'איז דאך א סכנה צו טרינקען פיר, פיר איז דאך זוגות, און ממילא וויאזוי קען די חכמים מתקן זיין א זאך וואס ברענגט א מענטש צו א סכנה, והתניא מען האט געלערנט אין א ברייתא לא יאכל תרי ולא ישתה תרי ולא יקנח תרי ולא יעשה צרכיו תרי, א מענטש זאל נישט עסן צוויי פון עפעס אדער טרינקען צוויי גלעזלעך פון עפעס אדער זיך ווישן צוויי מאל נאך מען גייט ארויס אדער יעשה צרכיו איז א לשון נקי אויף תשמיש צוויי מאל זעהן מיר דאך מען טאר גארנישט טון צוויי מאל און ממילא וויאזוי קען מען מתקן זיין ד' כוסות ס'איז דאך אויך זוגות א געדאפלטע נאמבער אמר ר' נחמן ענפערט ר' נחמן אמר קרא שטייט אין פסוק ליל שמורים שמורים איז פשט ליל המשומר ובא מן המזיקין אז די אייבערשטער פאסט אויף פון מזיקים ס'איז א נאכט וואס א אפגעהיטענע נאכט און ממילא נישט דא וואס חושש צו זיין פון די מזיקים וואס זענען שולט אויף זוגות. רבא אמר, רבא זאגט אן אנדערע תירוץ, כוס של ברכה מצטרף לטובה, ואינו מצטרף לרעה, וואס טייטש די כוס של ברכה די דריטע כוס, וואס דאס איז די כוס וואס מען בענטשט אויף דעם, דאס הייסט א כוס של ברכה, איז כוס של ברכה האט א מעלה אז ס'איז זיך נאר מצטרף לטובה און נישט לרעה, ס'טייטש טאמער א מענטש למשל טרינקט צוויי כוסות וואס איז זוגות, און נאכדעם א דריטע כוס, א כוס פון בענטשן א כוס של ברכה, איז זיך עס מצטרף אז די צוויי ווערט אויס זוגות, אבער טאמער א מענטש למשל טרינקט איין כוס, אדער דריי כוסות, מילא מיט מצרף זיין די כוס של ברכה וועט זיין פיר אדער צוויי וואס דאס איז זוגות, דעמאלטס איז זיך עס נישט מצטרף, און מילא קומט אויס די דריטע כוס די כוס של ברכה, וואס דעמאלטס אויף די דריטע כוס בענטשט מען דאך, דאס איז זיך נישט מצטרף דא לרעה, און מילא הייסט עס נישט קיין זוגות. רבינא אמר, רבינא זאגט, ארבעה כסי תקינו רבנן דרך חירות, אז אין הכי נמי די חכמים האבן מתקן געווען די ד' כוסות אויף דרך חירות, אבער כל חד וחד מצוה באפי נפשיה, יעדעס איינס איז א מצוה פאר זיך, די ערשטע איז אויף קידוש, די צווייטע איז אויפן הגדה צו מאכן אויף דעם די אשר גאלנו די גאל ישראל, די דריטע איז אויפן בענטשן און די פערדע איז אויף הלל, און מילא יעדעס איינס איז א מצוה פאר זיך הייסט עס נישט קיין זוגות, ווייל יעדעס איינס הייסט א מצוה פאר זיך וואס איז זיך נישט מצטרף.